בעזרת השם יתברך, מסכת שקלים, דף ג, מ'הייבען אן דף ג עמוד א', אויבן ביי די צוויי פינטלעך, מתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוואות המים, ועושים כל צרכי ציבור. האמער געזען אין די משנה, אז אין די פופצנסטע טאג פון אדר, איז מען מתקן די דרכים, די רחובות, די מקוואות המים, מ'איז אלעס מתקן, און מ'טוט צרכי ציבור. זאגט יעצט די גמרא, וואס איז דאס די צרכי ציבור? אילו הן צרכי ציבור, דנין דיני ממונות ודיני נפשות. די בית דין איז דן אלע מיני דיני ממונות און דיני נפשות און דיני מכות וואס בעצם א גאנץ יאר וואלט מען דאס אויך געקענט דן זיין און מען האט עס טאקע דן געווען א גאנץ יאר אבער ווען ס'איז שוין געקומען סוף יאר סוף אדר פאר ניסן ווי די ראשונים זענען מסביר די מאירי זאגט תכלה שנה ועונשיו וואס טייטש מען וויל ענדיגן די יאר מיט אלע עונשים און ממילא יאגט מען זיך צו און מען ענדיגט דן זיין די אלע זאכן און ופודין ערכין וחרמות והקדשות וואס טייטש, די בית דין איז אויך חוקר און דורש אין אלע ענינים פון מענטשן וואס האבן מקדיש געווען אדער מחרים געווען, חרמות איז אויך א ענין פון מקדיש זיין, א מענטש קען מחרים זיין זיינע נכסים און הקדשות, און משקין את הסוטה, טאמער איז דא א פרוי וואס מען דארף איר משקה זיין א סוטה, טוט מען עס אויך דעמאלטס, ושורפין את הפרה, מען פארברענט די פרה אדומה צו מאכן נייע מי חטאת, וואס טייטש מען ענדיגט צו די יאר, מען ענדיגט אלע זאכן וואס מען דארף טון, ועורפין עגלה ערופה, טאמער מ'דארף טון עגלה ערופה טוט מען עס אויך דעמאלס, ורוצעין עבד עברי, און טאמער עבד עברי האט געוואלט איבערבלייבן נאך זעקס יאר האט מען אויך דורכגעבארט די אויערן דעמאלס, דעמאלס האט מען געמאכט די גאנצע סדר, און מטהרין את המצורע, און מ'איז מטהר מצורעים, און מפרקין את המנעל מעל גבי המים ואין מחזירין אותו, וואס טייטש די דרך איז געווען אז משך די ווינטער האט דאך גערעגנט אסאך, איז געווען אזעלכע בורות פון וואסער וואס דארט האט זיך צוזאמגענומען מי גשמים אז מ'זאל עס האבן אויפן זומער, און מילא א גאנץ ווינטער האט מען נישט געוואלט מענטשן זאלן ארויס נעמען פון דארט וואסער, איז מילא איז די גאנצע תקופה איז עס געווען פארשפארט, איז יעצט אז מען האלט שוין פאר ניסן, און מען דארף שוין וואסער ווייל עס האט אויפגעהערט צו רעגענען, האט מען אראפ גענומען דעם שלאס פון די אלע גריבער וואסער, און מען פארשליסט עס נישט צוריק ביז סוף זומער, וואס דעמאלטס הייבט ווייטער אן צו רעגענען. זאגט יעצט די גמרא, תמן תנינן, מען האט מיר געלערנט אין א משנה אין מועד קטן, זאגט די משנה, משקין בית השלחין און מציינין על הקברות, די משנה רעכנט אויס זאכן וואס מען טוט חול המועד וואס מען מעג טון חול המועד, איז קודם זאגט די משנה משקין בית השלחין, וואס טייטש מען מעג אנגיסן א פעלד מיט וואסער א פעלד וואס ס'רעגנט דארט נישט גענוג מעג מען עס אנגיסן מיט וואסער, און די זעלבע זאך חול המועד איז געווען די סדר אז מציינין על הקברות, וואס טייטש מען האט אנגעצייכנט קברים אז מען זאל וויסן מענטשן זאלן נישט טרעטן דארט, וואס טייטש א מענטש א כהן טאר סתם אזוי נישט אהין גיין א מענטש וואס האלט טהרות טאר נישט אהין גיין, ממילא האט מען אנגעצייכנט די קברים חול המועד. פרעגט יעצט די גמרא פון אונזער משנה, לא כבר ציינו מאדר? וואס טייטש אונז האבן דאך געזען אין די משנה אז אין די פופצנסטע טאג אין אדר איז מציינים על הקברות, וואס טייטש היות וואס משך די ווינטער איז די אלע צייכענעס וואס מען האט געמאכט פאריאר איז אוועקגעווישט געווארן פון די רעגן ס'האט אסאך גערעגנט איז ווען ס'קומט ט"ו אדר מאכט מען נייע סימנים, און וואס איז פשט דא אז ס'שטייט אין די משנה אז מ'האט עס נאכאמאל געטון חול המועד, וואס חול המועד איז דאך אויך חול המועד פסח, ס'איז דאך ממש א חודש קוים א חודש נאך ט"ו אדר. און וואס דארף מען עס נאכאמאל טון? ענטפערט די גמרא, תיפתר שירד שטף של גשמים ושטפו, אז מען קען עס פארענטפערן אז די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס עס האט טאקע גאר אסאך גערעגנט, עס האט גערעגנט נאך ט ו אדר, ממילא חול המועד דארף מען עס נאכאמאל טון, און די משנה זאגט טאקע אז מען מעג דאס טון חול המועד. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען דארט אין די משנה, ויוצאין אף על הכלאים, ס'טייטש אין מועד קטן שטייט אויך אז חול המועד גייען ארויס די שלוחי בית דין אויך אויף כלאים, און די גמרא פרעגט די זעלבע קשיא, לא כבר יצאו מאדר, ס'טייטש ביי אונזער משנה זעהן מיר דאך אז די פופצענטע טאג פון אדר שיקט מען ארויס די שלוחי בית דין אויפצופאסן אויף די אלע פעלדער אז מ'האט ארויסגעפליקט כלאים, און וואס פשט אז חול המועד טוט מען עס נאכאמאל, ענטפערט די גמרא תיפתר שהיתה שנה אפילה ואין הצמחים ניכרים, אז ס'רעדט זיך טאקע אין די משנה מועד קטן ביי א יאר וואס די תבואה און די געוויקסן וואקסן שפעט, און ממילא ס'האט נאך נישט געוואקסן קיין כלאים ט ו אדר, און פאר דעם חול המועד טוט מען עס נאכאמאל. זאגט אונז די גמרא מנין לציון? וואו איז מרומז אין פסוק אז מ'דארף טאקע מציין זיין קברים אז מ'דארף מאכן צייכענעס אויף קברים? ענטפערט די גמרא, ר' ברכיה, ר' יעקב בר בת יעקב, ר' ברכיה זאגט נאך פון ר' יעקב בר בת יעקב וואס ער זאגט נאך בשם ר' חונייא דברת חוורן, בשם ר' חונייא וואס ער האט געוואוינט אין ברת חוורן, נאך א גירסא איז אז ר' יוסי אמר לה בשם ר' יעקב בר אחא בשם ר' חונייא דברת חוורן, נאך א גירסא אז ר' חזקיה האט נאכגעזאגט בשם ר' עוזיאל בריה דר' חונייא דבית חוורן בשם ר' חונייא דבית חוורן, על כל פנים אז וואס וואס איז די מקור, ווייל שטייט אין פסוק ביי מצורע וטמא טמא יקרא, דרש'ט מען פון דעם כדי שתהא הטומאה קורא לך בפיה ואומרת לך פרוש, אז טומאה, וואו ס'איז נאר דא טומאה דארף כאילו די טומאה שרייען מיטן מויל און זאגן דא איז דא טומאה, מ'דארף פורש זיין, ממילא פון דא זעהן מיר אז מ'דארף אנצייכענען קברים אז מען זאל זען אז דא ליגט טומאה און מען דארף פורש זיין, זאגט די גמרא נאך א מקור אז מען דארף אנצייכענען קברים, ר' אילא בשם ר' שמואל בר נחמן, שטייט אין פסוק, ועברו העוברים בארץ וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון, אזוי זאגט די נביא אין יחזקאל, ס'וועט זיין נאך די מלחמת גוג ומגוג, ס'וועט זיין אסאך טויטע, אז מען וועט אנצייכענען דארט ביי די אלע טויטע אז דא ליגט א טויטע, איז דרש'נט מען די אלע ווערטער פון די פסוקים אזוי, עצם, פון די ווארט עצם דרש'נט מען מכאן שמציינין על העצמות, אז ביינער זענען מטמא, און במילא אז מען זעט א ביין דארף מען דארט אנצייכענען א קבר, מען דארף אנצייכענען אז דא ליגט א ביין, און א ביין וועלכע סארט ביינער זענען מטמא, אדער א רבע הקב פון ביינער, אדער רוב מנין אדער רוב בנין פון ביינער, ס'טייטש אדער רוב מנין פון די ביינער פון א מענטש זענען מטמא טומאת אוהל, רוב בנין פון די ביינער פון א מענטש זענען מטמא טומאת אוהל, וואס די אלע טומאות, די אלע ביינער, טאמער ס'איז דא אדער רוב מנין, רוב בנין אדער רבע הקב, דארף מען עס אנצייכענען אז א מענטש זאל נישט טמא ווערן, א מענטש זאל נישט בטעות מאהיל זיין אויף דעם. ווייטער שטייט אין פסוק אדם, לערנט מען ארויס פון דעם מכאן שמציינין על השדרה והגלגולת, די שדרה און די גלגולת צוזאמען פון א מענטש איז אויך מטמא, ווייל א קליינע ביין אליין וואס האט נישט די אלע זאכן, ס'איז נישט א רבע הקב, ס'איז נישט א רוב מנין, ס'איז נישט א רוב בנין, ס'איז נישט קיין שדרה וגלגולת, איז נישט מטמא באוהל, אבער א שדרה וגלגולת איז אויך מטמא באוהל, ממילא דארף מען דאס אויך צייכענען. ווייטער שטייט אין פסוק ובנה ציון, לערנט מען ארויס מכאן שמציינין על גבי אבן קבועה, וואס טייטש אז דער סימן וואס מען מאכט דא איז נאר טאמער ס'איז דא דארט א שטיין וואס איז קבועה, דהיינו אויב מען וויל מאכן א סימן ס'איז דא א ביין ערגעץ באגראבן און ס'ליגט אויף דעם א שטיין, איז דער שטיין מוז זיין באהאפטן צו די ערד ס'דארף זיין גוט קבועה נישט אז ס'וואלגערט זיך ארום, און די גמרא איז מסביר פארוואס ווייל אם אומר את על גבי אבן תלושה אף היא הולכת ומטמא במקום אחר, ווייל טאמער ס'ליגט אף דעם ביין וואס ליגט דא באגראבן ליגט א שטיין, און די שטיין איז נישט גוט באהאפטן צו די ערד, און מ'עט גיין אנצייכענען דעם שטיין, קען זיך די שטיין אוועקקוילערן, און מארגן עט איינער אריבער גיין אף דעם נייעם פלאץ ווי די שטיין געפינט זיך, און עט מיינען אז ער איז טמא, און בעצם איז ער נישט טמא ווייל די שטיין האט זיך סתם אוועקגערוקט, און מחמת דעם עט ער פארברענען תרומה שלא כדין, וואס איז נישט קיין גוטע זאך, און ממילא דארף מען טאקע זעכער מאכן אז די שטיין איז באהאפטן. על כל פנים, זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא איז ממשיך צו דרש'ן דארט דעם פסוק, שטייט דארט ובנה אצלו ציון וואס לערנט מען ארויס פון אצלו? למקום טהרה, וואס טייטש מען דארף מאכן פלאץ ארום דעם ציון, נישט ממש אויפן קבר אליין מאכט מען א סימן, פארוואס ווייל טאמער איינער וועט גיין שפאצירן און ער וועט שטיין אויפן קבר פלוצלינג וועט ער באמערקן דא די סימן שוין צו שפעט ער איז שוין טמא, און ממילא דארף מען מאכן א סימן פארדעם און נאכדעם, ס'טייטש מען לייגט צוויי שטיינער איינס פון אויבן און איינס פון אונטן, און אזוי מאכט מען א סימן אזוי די מענטש זאל זיין באווארנט פאר ער טרעט נאך אויפן קבר אז דא דא א קבר און דא קען מען טמא ווערן ס'איז די שטיינער און די סימנים זענען ארום די קבר נישט אויף די ביין אליין ווייטער זאגט די גמרא שטייט ציון מכאן לציון פון דא לערנט מען טאקע ארויס אז אלע טויטע דארף מען מאכן אויף דעם א ציון און אנצייכענען אז דארט ליגט באגראבן א טויטע זאגט יעצט די גמרא ווייטער די גמרא ברענגט א ברייתא זאגט די ברייתא מצא אבן אחת מצויינת אף על פי שאין מקיימין כן ס'טייטש טאמער איינער זעט א שטיין אליין וואס אויף דעם שטיין איז אנגעצייכנט אז דא דא א קבר, איז דאך דאס נישט בעצם א נארמאלע זאך, ווייל אזוי ווי מ'האט פריערט געזען, ס'איז נישט גענוג א שטיין סתם אליין ווייל מ'ווייסט דאך נישט וואו איז די קבר, און מ'מאכט נישט קיין צייכן אויף א קבר, נאר מ'דארף מאכן ארום און ארום פון ביידע זייטן מ'זאל וויסן וואו ס'הייבט זיך אן, וואו ס'ענדיגט זיך, ס'איז נאר פון ארום, איז ממילא אפילו בעצם די דרך איז נישט דאס צו טון, אבער פון דעסטוועגן טאמער איינער זעט אזא שטיין, איז המאהיל עליה טמא, אני אומר מת היה נתון תחתיה, אז טאמער איינער האט מאהיל געווען אויפן שטיין, איז גאנץ זיכער אז אונטער דעם שטיין ליגט א טויטע אפילו מען טאר נישט טון אזוי און מען זאל נישט טון אזוי אבער דא האט איינער אזוי געטון און במילא דער וואס איז מאהיל אויפן שטיין איז אוודאי טמא וואס איז טאמער היו שתים טאמער ס'איז דא צוויי שטיינער מיט א שטיקל ריוח אינצווישן דעמאלטס המאהיל עליהן טהור איינער וואס איז מאהיל אויף די שטיינער איז טהור ווייל צוויי שטיינער איז דאך גוט אנגעצייכנט און דאס איז א צייכן אז צווישן די שטיינער ליגט א טויטע אבער אונטער די שטיינער איז גארנישט ממילא איינער וואס איז מאהיל אויף די שטיינער איז טהור וביניהן טמא, טאמער איינער איז מאהיל אויף די שטח צווישן די שטיינער, איז ער אוודאי טמא, וואס אבער טאמער אם היה חורש בינתיים, טאמער ס'איז דא א חרישה, אז מ'האט אויסגעאקערט צווישן די צוויי שטיינער, איז דאך זעכער אז צווישן די צוויי שטיינער איז טאקע נישט דא קיין קבר, נאר וואס דען מוז מען אוודאי זאגן אז די צוויי שטיינער זענען צוויי באזונדערע קברים, מ'האט עס טאקע נישט געמאכט ווי מ'דארף, אבער פון דעסטוועגן ס'איז צוויי באזונדערע קברים, ממילא הרי הן כיחידיות, און פאר דעם איז עס צוויי באזונדערע קברים איז ביניהן טהור על גביהן טמא, צווישן די צוויי שטיינער איינער עט מאהיל זיין עט זיין טהור, און אויף די שטיינער איז ביידע שטיינער ווי צוויי קברים עט ער זיין טמא. זאגט די גמרא ווייטער תנא מ'האבן געלערנט א ברייתא, אין מציינין על הבשר, שמא נתעכל הבשר, ס'טייטש פלייש א כזית איז אויך מטמא א טומאת אוהל, איז אויף א כזית פלייש וואס ליגט באגראבן מאכט מען נישט קיין צייכן אז דא ליגט עפעס באגראבן, פארוואס ווייל די פלייש קען נתעכל ווערן, ס'ווערט פארשימלט, בלייבט נישט איבער קיין כזית, און ממילא די שטיינער דארט ליגן מענטשן עלן מיינען, טאמער איינער וועט מאהיל זיין אויף דעם, עט א מענטש מיינען אז ער איז טמא, בעצם איז ער נישט טמא, מ'עט פארברענען אויף דעם קדשים און מ'עט פארברענען אויף דעם תרומה, פאר דעם צייכנט מען אינגאנצן נישט אן פלייש א כזית. זאגט די גמרא אבער, רבי יוסטא בר שונם בעא קומי רבי מנא האט א שאלה געפרעגט אויף דעם, ולא נמצא מטמא טהרות למפרע, וואס טייטש ווי נישט ווי אבער, טאמער וועסט נישט אנצייכענען דא, עט איינער יא ארויפטרעטן אויף דעם, און ער'ט טמא ווערן, און ווי אזוי ביסטו דאס מונע, אמר ליה, האט ער אים געענטפערט, מוטב שיתקלקלו בו לשעה ואל יתקלקלו בו לעולם, ס'טייטש ענדערש ווי לאנג נעמט אז פלייש זאל פארשימלט ווערן, ס'נעמט א קורצע צייט, און ממילא די קורצע צייט וועט טאקע נישט זיין דארט א סימן, און טאקע איינער וואס וועט טרעטן דארט וועט ארויסקומען א מכשול, אבער בעסער אזא קורצע מכשול ווי איידער לייגן א שטיין וואס דעמאלטס קומט ארויס א לאנגע מכשול אז ס'וועלן טרעטן אויף די מענטשן זיי עלן מיינען זענען טמא און בעצם זענען זיי נישט טמא מ'וועט פארברענען קדשים, וואס דאס איז נישט קיין גוטע זאך, זאגט די משנה ווייטער, אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, אונז האבן געזען אין די משנה אז ראש חודש אדר איז מען מכריז אויף כלאים אז מענטשן זאלן אויספליקן די כלאים, און די פופצנסטע טאג אין אדר גייט בית דין ארויסשיקן שלוחים אויפצופאסן אז מען האט טאקע אויסגעפליקט די כלאים, זאגט די משנה אמר רבי יהודה, בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפניהם, ס'טייטש וואס האט בית דין געטון די שלוחי בית דין וואס זענען אנגעקומען אין א שטאט זיי האבן געטראפן כלאים, וואס האבן זיי געטון מיט דעם, איז אנפאנג, פלעגן זיי עוקר זיין די כלאים, ס'טייטש די שליחי בית דין האבן עס עוקר געווען, און מען האט עס געווארפן פארן בעל הבית, ס'טייטש פארן בעל השדה, האט מען געווארפן פאר אים די כלאים, כדי אים צו פארשעמען, אבער משרבו עוברי עבירה, נאכדעם וואס עס איז געווען אסאך עוברי עבירה, מ'עט שוין זען וואס איז געווען די עבירה דארט, היו עוקרין ומשליכין לדרכים, און די שליחי בית דין האבן עוקר געווען די כלאים, מען האט עס אבער נישט געווארפן פארן בעל הבית, נאר מען האט עס געווארפן אויף די דרכים ווי מענטשן גייען אריבער, שפעטער אבער, געווען נאך א שפעטערע שלב, התקינו שיהו מפקירין את כל השדה, מען האט אנגעהויבן מפקיר צו זיין די גאנצע פעלד, מען האט געטראפן א פעלד וואס ס'דא דארט כלאים, האבן די שלוחי בית דין מפקיר געווען די פעלד. זאגט די גמרא, מיר האבן געזען אין משנה אמר רבי יהודה, זאגט די גמרא תנא אמר רבי יהודה, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא איז מסביר וואס איז געווען דא די דריי שלבים די דריי סטעפס וואס מען האט דא געמאכט דא דריי אנדערע תקנות, זאגט די ברייתא זאגט רבי יהודה, בראשונה היו עוקרין ומשליכין לפניהם, אנפאנג פלעגט די שלוחי בית דין פלעגן אויספליקן די כלאים און עס ווארפן פאר די בעלי השדות, והיו שמחים שתי שמחות, די בעלי השדות די מענטשן וואס זענען געווען בעל הבית אויפן פעלד, האבן זיך גאר געפרייט ווען די שלוחי בית דין זענען געקומען א געדאפלטע שמחה. אחת, שהיו מנכשין שדותיהן, די ערשטע איז געווען דא בחינם'דיגע ארבעט, וואס דארף איך זיך דרייען און אויספליקן כלאים, באלד קומען די שלוחי בית דין זאלן טון די ארבעט פאר מיר. ואחת, און נאך א געדאפלטע שמחה געווען, שהיו נהנין מן הכלאים, אז זייער בהמות האבן זיי געגעבן צו עסן פון די כלאים ווייל כלאים איז מותר בהנאה נאר כלאי הכרם איז אסור בהנאה, און במילא האבן זיי נאך גאר הנאה געהאט דא אויכעט. מילא משרבו עוברי עבירה, אידן האבן זיך אנגעהויבן אזוי איינצופירן, מ'האט נישט אויסגעפליקט קיין כלאים, מ'האט געווארט אויף די שלוחי בית דין, האבן בית דין מתקן געווען, היו משליכין על הדרכים, איז געגאנגען די שלוחי בית דין, מען האט נישט געווארפן די כלאים פאר די בעלי השדות זאלן געבן קענען געבן עסן פאר די בהמות, נאר מען האט געווארפן אויף די וועג ווי מענטשן גייען אריבער, אזוי ס'וועט צוטרויטן ווערן, מען קען עס מער נישט עסן, די בהמות קענען עס אויך מער נישט עסן, אבער אף על פי כן, היו שמחים שהיו מנכשין שדותיהם, די מענטשן איז נישט אנגעגאנגען ווייל ווי נישט ווי, ס'איז געווען בחינם'דיגע ארבעט, איז עס ווייטער נישט אנגעגאנגען, התקינו שיהו מפקירין כל השדה כולה, האט מען מתקן געווען אז ווער ס'פליקט נישט אויס די כלאים און בית דין כאפט אים ט"ו אדר, האט מען מפקיר געווען אלע זיין פירות אין דעם פעלד, און ווי די חזון איש איז מסביר אז דא האט זיך געווענדט, טאמער דער מענטש איז געגאנגען יעצט און ער האט אויסגעפליקט זיין כלאים איז די פעלד צוריק געווארן זיינס, טאמער א צווייטער האט עס געטון האט דער צווייטער זוכה געווען אין דעם, זאגט אונז די גמרא אבער, מנין שהפקר בית דין הפקר, ווי ווייסט מען טאקע אז בית דין האט א כח מפקיר צו זיין פון א צווייטע מענטש א זאך, זאגט די גמרא דכתיב וואס שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין עזרא, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו, והוא יבדל מקהל הגולה, דארט איז געווען אז די אנשי כנסת הגדולה מיט עזרא האבן מתקן געווען אז די גאנצע פאלק וואס איז געווען דארט אין גלות זאל זיך צוזאם קומען אין ירושלים, ס'איז געווען דארט אידן וואס האבן חתונה געהאט ליידער מיט גויטעס, האבן בית דין מתקן געווען אז ביז דריי טאג זאל יעדער דא זיין און אפ'גט'ן די אלע גויטעס, און ווער ס'וועט עס נישט טון עלן זיינע נכסים זיין הפקר, און אויכעט יבדל מקהל הגולה מ'עט זיי אפשיידן פון די אידן, על כל פנים זעהן מיר אז בית דין קען מפקיר זיין, פרעגט אונז אבער די גמרא, מנין שהיא פטורה מן המעשרות, וואס טייטש בדרך כלל איז הפקר פטור פון מעשר, ווייל שטייט אין פסוק, די פסוק פון מעשר שטייט ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, וואס מען דרש'נט פון דעם אז דווקא אזא סארט זאך וואס דער לוי האט נישט קיין חלק אין דעם, למשל א מענטש'נס פעלד, די לווים האבן דאך נישט געקריגן קיין חלק אין ארץ ישראל, איז דאס איז מחיוב במעשר, אבער הפקר וואס לווים האבן אויך א חלק אין הפקר, דאס איז פטור פון מעשר. די שאלה דא איז, ווען בית דין איז עפעס מפקיר מיט'ן כח פון הפקר בית דין הפקר, האבן זיי עס געטון עד כדי כך אז ס'איז אויך פטור פון מעשר? אדער אפשר ניין? אפשר ביי דעם האט מען עס נישט מפקיר געווען זיין פטור פון מעשר ווייל וואס האבן די לוויים געזינדיגט, מילא דא איז אפשר אנדערש, איז אויף דעם פרעגט די גמרא וואס איז די דין מיט די הפקר בית דין הפקר, ענטפערט די גמרא, רבי יונתן בריה דרבי יצחק בר אחא שמע לה מן הדא האט פארגעלערנט די ברייתא, שטייט אין א ברייתא אזוי, אין מעברין את השנה לא בשביעית, ולא במוצאי שביעית, ואם עיברוה הרי זה מעוברת, ס'טייטש בית דין טאר נישט מעבר זיין דעם יאר מאכן א אדר שני, נישט אין א יאר וואס געפאלט שמיטה, און נישט די יארן נאך שמיטה, טאמער אבער מ'האט יא מעבר געווען די יאר אין שמיטה אדער די יאר נאך שמיטה, איז די עיבור א עיבור וואס טייטש, מ'קען בדיעבד טאמער בית דין האט עס געטוהן האט מען אזוי געטוהן, יעצט וואס איז טאקע די טעם אז מען איז נישט מעבר די יאר אין א שמיטה יאר, איז ווי די תקלין חדתין איז דא מסביר, אז דא איז דא צוויי ענינים, קודם כל, מען וויל נישט פארלענגערן די שמיטה יאר, ווייל מען קען דאך נישט ארבעטן דאס גאנצע יאר אין פעלד, מילא וויל מען עס נישט פארלענגערן, און אויכעט, מען דארף דאך אויך האבן אויף די שתי הלחם, און אויף די עומר דארף מען האבן תבואה פון פעלד, און טאמער מען וועט פארלענגערן די שמיטה יאר וועט גארנישט איבערבלייבן, ממילא העט נישט זיין אויף דעם קיין תבואה, פארדעם זוכט מען נישט צו פארלענגערן די שמיטה יאר. איז וואס איז די טעם וואס מען טוט עס נישט די יאר נאך שמיטה, עמיר שוין זעהן די גמרא. אבער על כל פנים פירט ער אויס די ראיה, וחודש אחד שהוא מוסיף לא פטור ממעשרות הוא וואס טייטש פירות פון שמיטה זענען דאך פטור פון מעשר, יעצט ווען בית דין גייט מ'איז מעבר די יאר, איז ווי ר' יונתן פארשטייט דא איז עס מכח הפקר בית דין הפקר, די גמרא וועט באלד אפפרעגן אבער אזוי האט ער דא פארשטאנען און במילא זאגט ר' יונתן אז טאמער ביסט גערעכט אז הפקר בית דין הפקר פטר'ט נישט פון מעשר אויב אזוי וואלטן זיי לכאורה אפילו בדיעבד נישט געקענט מעבר זיין א שמיטה יאר ווייל אין א פאל אין אן אופן אין א ציור וואס מ'איז מעבר א שמיטה יאר איז די אלע פירות פונעם שמיטה יאר אפילו פון דעם איבעריגע חודש איז פטור פון מעשר, און טאמער הפקר בית דין הפקר פטר'ט נישט פון מעשר וואלט נישט געדארפט זיין אזוי דער דין, ובמילא פירט רבי יונתן אויס די ראיה, איז אוודאי פון דא א ראיה אז ווען בית דין איז עפעס מפקיר הפקר בית דין הפקר איז עס אוודאי פטור פון מעשר, און דערפאר טאקע בדיעבד ווען מ'האט מעבר געווען א שמיטה יאר זאגט די ברייתא אז די שמיטה יאר איז טאקע מעובר, יעצט איידער די גמרא פרעגט אפ די ראיה, איז די גמרא דן אין די ברייתא, זאגט די גמרא, ניחא שביעית, מוצאי שביעית מאי, דאס אז מען איז נישט מעבר א שמיטה יאר פארשטייט מען, אבער וואס עפעס די יאר נאך שמיטה איז מען נישט מעבר די אכטע יאר, ענטפערט די גמרא, אמר רב בון שלא לרבות באיסור חדש, וואס טייטש די כלל איז דאך אז מען טאר נישט עסן פונעם נייע תבואה ווילאנג מען האט נישט מקריב געווען די עומר, קומט אויס אז מען האט אוועקגעלייגט, פאר שמיטה האט מען אוועקגעלייגט אסאך פירות און אסאך תבואה מען זאל עס קענען עסן דאס גאנצע שמיטה יאר און אויך די נעקסטע יאר נאך די שמיטה יאר, ס'טייטש שמיטה ענדיגט זיך תשרי, יעצט תשרי הייבט נישט אן גראד וואקסן נייע זאכן מען דארף איינפלאנצן די יאר נאך שמיטה דארף מען אנהייבן ארבעטן מען פלאנצט איין און ביז ווען ס'קומט פסח ביז ווען ס'קומט די זומער הייבט אן צו וואקסן נייע פירות מען קען עסן, קומט אויס אז די פירות פון די זעקסטע יאר דארף ציען ביז אינמיטן די אכטע יאר ביז די זומער פון די אכטע יאר, יעצט טאמער מען וועט מאכן די אכטע יאר לענגער, פסח העט זיין שפעט, קומט אויס מען העט נישט קענען עסן פון די נייע תבואה ביז ווי לאנג מען האט נישט מקריב געווען די עומר, העט אויסגיין די תבואה פונעם זעקסטע יאר, דערפאר איז מען נישט מעבר די אכטע יאר, כדי פסח זאל זיין וואס פריערט, נישט צו מאכן א איבעריגע אדר, כדי מען זאל מקריב זיין די עומר וואס פריערט, מען זאל קענען עסן פון די נייע תבואה וואס פריערט, מען זאל נישט דארפן זיך פארלאזן אויף די תבואה פונעם זעקסטן יאר, זאגט יעצט די גמרא צוויי נקודות, קודם זאגט די גמרא רב זעירא בשם רב לוזר, אז רב זעירא זאגט נאך בשם רב לוזר אז הדא דאת אמר, דאס וואס דו האסט געזאגט אז מען איז נישט מעבר א שמיטה יאר, דאס איז נאר עד שלא התיר רבי להביא ירק מחוץ לארץ לארץ, אבל משהתיר רבי להביא ירק מחוץ לארץ לארץ, היא שביעית היא של שאר שני שבוע, וואס טייטש נאכדעם וואס רבי האט מתיר געווען צו ברענגען פירות פון חוץ לארץ צו ארץ ישראל, ווייל אנפאנג האט מען נישט געטארט ברענגען פירות פון חוץ לארץ צו ארץ ישראל, ווייל ס'איז געקומען מיט ערד, אז מ'ברענגט פירות שלעפט זיך מיט מיט דעם ערד, און ערד פון חוץ לארץ איז דא אויף דעם א טומאה, ס'איז מטמא, און במילא האט מען נישט געטארט ברענגען, אבער נאכדעם וואס רבי האט מתיר געווען צו ברענגען, דעמאלטס איז שוין נישטא קיין פראבלעם אז מ'עט פארלענגערן א שמיטה יאר און ס'עט נישט זיין צו עסן, ס'עט נישט זיין ס'עט זיין גענוג און נאך, מ'קען ברענגען פון חוץ לארץ, און במילא נאכדעם וואס מ'האט געלאזט ברענגען פון חוץ לארץ, האט מען טאקע געלאזט אויך מעבר זיין א שמיטה יאר. נאך א נקודה זאגט די גמרא, אמר רב מנא, הדא דאת אמר, דאס וואס זאגט דעם צווייטן דין אז מ'איז נישט מעבר די יאר נאך שמיטה, דאס איז נאר בראשונים שהיו השנים כתיקנן, אנפאנג ווען טאקע גראד פסח איז די תבואה שוין געווען גרייט און אלעס איז געווען געצייטיגט אמאליגע צייטן, דעמאלטס איז טאקע געווען אזוי די דין, פארוואס? ווייל מ'האט נישט געוואלט אז מ'זאל נישט קענען עסן אלץ חדש, מ'האט נישט געוואלט אזוי מ'האט פריערט אויסגעשמועסט. אבל עכשיו שאין השנים כתיקנן, היא מוצאי שביעית היא שאר שני שבוע, זאגט ער אז היינטיגע צייטן וואס טייטש אין יענע צייטן איז שוין אויך געווען אז די תבואה איז נאר געצייטיגט געווארן גאר שפעט, סאך נאך ניסן, און ממילא איז שוין נישט קיין נפקא מינה צו מ'איז מעבר די אכטע יאהר צו נישט, ווייל מ'עט ממילא נישט קענען עסן קיין תבואה אין ניסן צייט, ס'ווערט הערשט געצייטיגט שפעטער, און ממילא מעג מען שוין מעבר זיין די יאר נאך שמיטה אויכעט. זאגט טאקע די גמרא תנא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא של בית רבן גמליאל, עיברוה במוצאי שביעית מיד, אז אין בית דין פון רבן גמליאל האט מען מעבר געווען די יאר נאך שביעית, גראד מוצאי שביעית טייטש גראד מוצאי ראש השנה, האט מען שוין מעבר געווען די יאר נאך שמיטה. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די ראיה פון ר' יונתן, וואס ר' יונתן האט א ראיה געברענגט טאקע פון דאס וואס די ברייתא לאט בדיעבד מעבר זיין א שמיטה יאר איז א ראיה אז הפקר בית דין הפקר פטר'ט אויך פון מעשרות, זאגט די גמרא אמר רב אבין, האט רב אבין געזאגט, אין מן הדא, טאמער די ברייתא איז דיין איינציגסטע ראיה, לית את שמע מינה כלום קענסטו גארנישט פון דעם מדייק זיין, פארוואס? ווייל אזוי ווי ער'ט יעצט אויפווייזן, דאס וואס בית דין איז מעבר א יאר איז נישט מטעם הפקר בית דין הוי הפקר, נאר ס'איז מטעם מ'לערנט ארויס פון א פסוק, און ממילא מ'לערנט ארויס פון א פסוק איז אוודאי אלעס פון יענע יאר איז הפקר מדאורייתא, און הפקר מדאורייתא איז אוודאי פטור פון מעשרות, פארוואס ווייל שטייט אין פסוק שמור את חודש האביב וואס מ'דרשנ'ט פון דעם שמרהו שיבוא בחידושו אז מ'דארף אויפפאסן אז די חודש האביב וואס דאס די חודש פון זומער זאל זיין טאקע ניסן, ווייל די זומער העט א גאנצע צייט לויפן פאראויס, די לוח פון די זון, די גוי'שע לוח, איז לענגער ווי די אידישע לוח, און ממילא טאמער מען העט נישט מעבר זיין די יאר יעדע פאר יאר, העט פסח קענען אויסגעפאלן אין די ווינטער, און דאס דארף מען אויפפאסן ס'זאל נישט געשען, און ממילא די תורה זאגט פאר בית דין צו מעבר זיין, ממילא האט נישט קיין שייכות צו הפקר בית דין הפקר, און ממילא איז די ראיה נישט קיין ראיה, זאגט טאקע יעצט די גמרא, והיידא אמר דא, אויב אזוי ווי איז טאקע דא א ראיה אז ווען בית דין מאכט א הפקר בית דין הפקר איז עס טאקע פטור פון מעשרות, זאגט די גמרא, פון א משנה, די גמרא ברענגט א ראיה שטייט א משנה אין פאה, גדיש שלא לוקט תחתיו כל הנוגעות בארץ הרי הן של עניים, אז בדרך כלל איז דא לקט שכחה און פאה וואס דאס גייט פאר די עניים, און לקט דאס איז דאס וואס בלייבט איבער אויפן פעלד בשעת'ן שניידן, איז די תבואה וואס בלייבט איבער גייט פאר די עניים, וואס איז טאמער איינער האט געמאכט א גדיש א הויפן פון תבואה אויף די לקט, מילא קען מען נישט צוקומען צו די לקט, האבן חכמים מתקן געווען אז היות וואס דו האסט דיך דא צוגענומען פון די עניים, איז די גאנצע די גאנצע אונטערשטע חלק פונעם הויפן וואס דו האסט געמאכט דא, באלאנגט יעצט צו די עניים, נישט נאר די לקט אליין נאר די גאנצע אונטערשטע שורה פון די הויפן, יעצט בעצם וואס שטייט דא הרי הן של עניים איז משמע, אז ס'איז אינגאנצן פאר די עניים און ס'איז פטור פון מעשר, און ממילא דרך אגב זאגט דא די גמרא, ואמר רב אמי, אז רב אמי זאגט בשם ר' שמעון בן לקיש, דבית שמאי היא, דאי כבית הלל, עניים אוכלין ומעשרין, אז מען מוז איינזעצן די משנה כשיטת בית שמאי, ווייל ס'איז דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל, צו מען קען מפקיר זיין א זאך נאר פאר עניים, אדער ס'איז נישט דא אזא זאך מען מוז מפקיר נאר פאר עניים, די תורה קען דאס טוהן, אז לקט איז נאר פאר עניים, אבער מ א מענטש מיט בית דין קען נישט מפקיר זיין נאר פאר עניים. אזא מחלוקת איז דא בית שמאי האלט אז מען קען, בית הלל האלט מען קען נישט מפקיר זיין נאר פאר די עניים, און במילא זאגט רב אמי בשם ר' שמעון בן לקיש אז די משנה גייט כשיטת בית שמאי, ווייל פון דאס וואס מען זעט אז די עניים דארפן נישט אראפנעמען קיין מעשר איז פשט אז ס'איז באמת הפקר, וואס דאס שטימט טאקע נאר מיטן בית שמאי, מיטן בית הלל וועט עס נישט שטימען ווייל מיטן בית הלל וועט עס נישט זיין באמת הפקר, נאר וואס דען, מיט לויטן בית הלל, מען קען טאקע זאגן אז די עניים קריגן דאס, אבער הפקר באמת איז דאס נישט ממילא איז עס מחויב במעשר ואמר ליה רבי יוסי רבי יוסי זאגט אנדערש רבי יוסי זאגט שמענו שהוא פטור ממעשר דברי הכל משום קנסא אז אפילו לויט די בית הלל איז אויך אזוי די דין אז כאטש אפילו אז א מענטש קען טאקע נישט מפקיר זיין נאר פאר די עניים בית דין קען אוודאי יא אבער דאס על כל פנים זעהט מען דא אין די משנה אז ווען בית דין איז עפעס מפקיר איז עס פטור פון מעשר, און דאס איז טאקע א ראיה אז ווען בית דין באנוצט זיך מיט הפקר בית דין הוי הפקר, איז עס טאקע פטור פון מעשר. זאגט די משנה ווייטער, בחמשה עשר בו, די פופצנסטע טאג פון אדר, שולחנות היו יושבין במדינה, האט מען אויפגעשטעלט אזעלכע טישן, וואס דארט זענען געזעצן אזעלכע שולחני'ס, מענטשן וואס פלעגן אויפטוישן געלט, האט מען זיי אוועקגעזעצט אינעם גאנצן מדינה, ס'דא א מחלוקת אין די ראשונים, וואס מיינט במדינה, צו אין ירושלים, צו אין יעדע שטאט אין ארץ ישראל, על כל פנים, מען האט אנגעהויבן טוישן געלט, ווייל מענטשן זענען געקומען מיט קליין געלט, מען האט געדארפט טוישן אויף די האלבע שקל, מילא האט מען שוין אזוי אויסגעשטעלט צו דערמאנען דעם עולם אז מען דארף שוין טוישן די געלט אויף די מחצית השקל. בעשרים וחמשה ישבו במקדש, אין די פינף און צוואנציגסטע טאג פון אדר, שוין געווארן נענטער, און האט מען שוין אוועקגעשטעלט אינעם בית המקדש אליין אויפן הר הבית אזעלכע טישלעס אויפצוטוישן די געלט אז מענטשן זאלן זיך דערמאנען, משישבו במקדש התחילו למשכן, וואס טייטש נאכדעם וואס שוין געווען ישבו במקדש, די פינף און צוואנציגסטע טאג אין אדר, האט מען שוין אנגעהויבן צו נעמען משכונות, וואס טייטש טאמער איינער האט נישט געברענגט קיין מחצית השקל, האט מען בית דין צוגעכאפט פון אים א משכון אז ער זאל טאקע צאלן, את מי ממשכנין, פון וועם נעמט מען א משכון, זאגט די משנה, לווים וישראלים, סיי לווים סיי ישראלים, מ'עט באלד זען כהנים איז מען נישט ממשכן אפילו כהנים זענען בפשטות יא מחויב צו ברענגען מחצית השקל, אבער א משכון נעמט מען נישט פון זיי, און זעלבע זאך וגרים ועבדים משוחררים, וואס גרים זענען פשוט אידן און עבדים משוחררים זענען דאך אויך אידן, אבל לא נשים ועבדים וקטנים, נשים עבדים וקטנים וואס זענען פטור פון מחצית השקל, פון זיי נעמט מען נישט קיין משכון, וכל קטן שהתחיל אביו לשקול על ידו, און א קטן וואס זיין טאטע האט לפנים משורת הדין אנגעהויבן צו ברענגען מחצית השקל פאר אים, איז עס כאילו ס'איז שוין א נדר, במילא שוב אינו פוסק, דארף דער טאטע יעדע יאר ברענגען פאר אים, ביז ער ווערט גענוג אלט, ער ווערט גענוג גרויס צו ברענגען אליין א מחצית השקל. זאגט די משנה, אין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום, פון כהנים נעמט מען נישט קיין משכון אלס דרכי שלום, מ'עט זען די גמרא וואס דאס מיינט, פירט די משנה אויס, אמר רבי יודא, האט רבי יודא געזאגט, העיד בן בכרי ביבנה, בן בכרי האט עדות געזאגט אין יבנה, טייטש בן בכרי האט געזאגט, אז כל כהן ששוקל אינו חוטא, אז א כהן וואס געבט מחצית השקל, טוט נישט קיין עבירה, וואס טייטש אפילו בעצם ער דארף נישט ברענגן קיין מחצית השקל, אזוי האלט בן בכרי, אבער טאמער ער האט געגעבן, האט ער נישט געטון קיין עבירה. יעצט וואסערע עבירה איז דא דא? וואס וואלט געווען די הוה אמינא אז ער האט געטון א עבירה? ווייל בעצם קרבנות ציבור דארפן דאך זיין קרבנות ציבור, און די שקלים קומען דאך אויף קרבנות ציבור, און טאמער ס'וועט זיין דא אינעם געלט געלט פון א יחיד, נישט פון א ציבור, איז פסל'ט דאך עס די גאנצע קרבן, און ממילא זאגט בן בכרי אז דער כהן ווען ער געבט געלט אפילו נישט מחויב, געבט ער עס נאך אלץ פארן ציבור, און ממילא הייסט עס נישט געלט פון א יחיד, און די קרבן איז נאך אלץ א גוטע קרבן. אזוי האט בן בכרי געזאגט. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, האט רבי יוחנן בן זכאי אים געזאגט לא כי, ס'טייטש נישט אזוי. אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא, א כהן וואס געבט נישט קיין מחצית השקל איז דער וואס טוט א עבירה, ווייל א כהן איז מחויב צו געבן מחצית השקל. נאר וואס דען? פארוואס האבן כהנים זיך איינגערעדט זיי דארפן נישט געבן? אלא שהכהנים דורשין מקרא זה לעצמן, ווייל די כהנים האבן גענוצט א פסוק פאר זיך, זיך צו פטר'ן פון מחצית השקל, און זיי האבן געדרש'נט די פסוק שלא כדין וואס טייטש נישט קיין גוטע דרשה. זיי האבן געמאכט א פשעטל אזוי, שטייט אין פסוק וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, אז א מנחה פון א ישראל גייט דאך פארן כהן צו עסן, א מנחה פון א כהן דאס שטייט אין פסוק מען דארף עס אינגאנצן פארברענען אויפן מזבח, און במילא האבן די כהנים געזאגט, הואיל ועומר ושתי הלחם ולחם הפנים שלנו, היאך נאכלין, וואס טייטשט טאמער אונז זעמער האבן דא א חלק אין די קרבנות ציבור אונז זעמער געבן מחצית השקל, איז די עומר די שתי הלחם און די לחם הפנים וואלט מען דאך געדארפט אינגאנצן פארברענען אויב אזוי, ווייל ס'ליגט דאך אין דעם געלט פון כהנים, און געלט פון כהנים ס'טייטש א מנחה פון כהנים און א מנחה פון כהנים דארף מען דאך פארברענען, און פון דאס וואס מען זעט אז מען דארף עס נישט פארברענען נאר מען דארף עס עסן, מוז אוודאי זיין זאגן די כהנים אז אונזער געלט ליגט נישט אריינגעמישט דא, און פארדעם הייסט עס נישט קיין מנחת כהן, און פארדעם טאקע עסט מען עס, און פארדעם איז א ראיה אז מען דארף נישט ברענגען קיין געלט, אבער אוודאי די דרשה איז נישט געווען קיין גוטע דרשה, ווייל אוודאי א כהן וואס ברענגט א מנחה פריוואט פארברענט מען עס, אבער א מנחת ציבור איז א מנחת ציבור אפילו אז דער כהן'ס שקל ליגט אויך אין דעם, און פארדעם אוודאי איז א כהן יא מחויב צו ברענגען מחצית השקל, אזוי זאגט ר' יוחנן בן זכאי, צו בן בכרי. זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען אין די משנה אין ממשכנין את הקטנים, אז מען נעמט נישט א משכון פון א קטן, זאגט די גמרא הא לתבוע, תובעין, אבער מאנען איז משמע אז מען מאנט יא געלט פון א קטן, איז וויאזוי ארבעט דאס, זאגט די גמרא הדא דתימר, אויף דעם דארף מען זאגן אז בשהביא שתי שערות, אבל אם לא הביא שתי שערות, לא בדא איז נישט דא דעם דין, וואס טייטש א קטן וואס האט שוין געברענגט שתי שערות, ער איז שוין בר מצוה, ער דארף אוודאי ברענגען מחצית השקל, אבער ממשכן איז מען אים נישט ממשכן, טאמער ער האט אינגאנצן נישט געברענגט קיין שתי שערות איז ממש א קטן, דארף ער אפילו נישט געבן, יעצט למשכן דער דין אז מ'איז ממשכן אין ממשכנין עד שיהא בן עשרים, פון ווען ער איז צוואנציג דעמאלטס איז ער מחיוב מדאורייתא, דעמאלטס הייבט מען אן נעמען פון אים א משכון, פון די דרייצן ביז די צוואנציג איז ער נאר מחיוב מדרבנן, איז געבן דארף ער געבן אבער א משכון נעמט מען נישט, ווייניגער פון בר מצוה ווייניגער פון שתי שערות איז אפילו מדרבנן אויך נישט מחיוב. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה אז פון כהנים נעמט מען נישט קיין משכון אלס דרכי שלום, זאגט די גמרא כיני מתניתא, אין א ברייתא האמיר געלערנט וואס האט מפרש געווען ס'איז נישט פשט אלס דרכי שלום, נאר אין ממשכנין את הכהנים מפני דרך כבוד, ס'האט נישט מיט דרכי שלום, ס'טייטש אוודאי יעדער איינער וואס נעמט צו פון אים א משכון וועט נישט זיין קיין שלום, די נקודה איז אז פאר כהנים דארף מען מכבד זיין, אזוי ווי שטייט וקידשתו, און ממילא אלס דרך כבוד נעמט מען נישט פון כהנים קיין משכון. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה אמר רבי יהודה, העיד בן בכרי האבן מיר געזען די מחלוקת פון בן בכרי און רבי יוחנן בן זכאי, זאגט די גמרא אמר רב ברכיה, האט רב ברכיה געזאגט טעמא דרבי יוחנן בן זכאי, וואס איז דער טעם וואס רבי יוחנן בן זכאי זאגט אז כהנים זענען יא מחיוב צו געבן א מחצית השקל, ווייל שטייט אין פסוק זה יתנו, און זה איז גמטריא צוועלף, דרש'ט מען פון דעם שניים עשר שבטים יתנו, אז אלע שבטים זענען מחיוב צו געבן מחצית השקל. זאגט אונז די גמרא, ר' טבי בשם רב המנונא, ר' טבי זאגט נאך בשם רב המנונא, כן משיבין חכמים לר' יהודה, וואס טייטש ר' יהודה האט געהאלטן ווי בן בכרי, ער האט דאך געברענגט די מימרא פון בן בכרי, און די חכמים האלטן ווי ר' יוחנן בן זכאי, און זיי זאגן פאר ר' יהודה אזוי, חטאת יחיד מתה, אין חטאת ציבור מתה. ס'טייטש די חטאת פון א יחיד איז דא אופנים וואס א חטאת יחיד מתה, ס'טייטש טאמער למשל מתו בעליו אדער נתכפרו בעליו טאמער די באלעבאס פון א חטאת איז געשטארבן אדער ער האט געברענגט א צווייטע חטאת וואס טוט מען מיט די חטאת די ארגינעלע חטאת מ'דארף עס הרג'נען מ'לייגט אריין אין א צימער ביז ס'שטארבט יעצט וואס איז מיט א חטאת ציבור ביי דעם איז נישט דא די דין און ממילא זאגן די חכמים אז אזוי ווי ס'איז דא א חילוק צווישן א חטאת יחיד און א חטאת ציבור איז אוודאי דא א חילוק צווישן א מנחת יחיד און א מנחת ציבור מנחת היחיד קריבה כליל. א מנחה פון א כהן, א מנחה פון א ישראל איז אוודאי פארברענט מען נישט אינגאנצן, א חלק גייט פאר די כהנים, אבער א מנחה פון א כהן פארברענט מען אינגאנצן, ואין מנחת הציבור קריבה כליל. אבער א מנחה פון א ציבור טאר מען נישט פארברענען נאר מען דארף עס עסן. ובמילא זאגן די חכמים צו רבי יהודה אז לכאורה לויט דיין שיטה אז א כהן האט בעצם נישט קיין חיוב צו ברענגען א מחצית השקל, אויב אזוי ווען ער געבט דא געלט, פארן מחצית השקל איז עס ס'געלט פון א יחיד און אז ס'געלט פון א יחיד איז די לחם הפנים מיט די שתי הלחם מיט די מנחת העומר עט ליגן אין דעם געלט פון א יחיד פון א כהן עט מען עס טאקע דארפן אינגאנצן פארברענען און ממילא פרעגן זיי פון רבי יהודה וויאזוי זאגסטו לשיטתך אז א כהן וואס געט געלט איז אינו חוטא אוודאי איז ער חוטא ס'איז מכשיל דא דעם גאנצן ציבור ווייל מ'דארף עס טאקע פארברענען זאגט די גמרא סתם אזוי די גמרא פרעגט, וקשה משיבין לאדם דבר שאינו מודה לו, וואס טייטש אזוי פרעגסטו א קשיא אויף רבי יהודה, ווען רבי יהודה איז נישט מודה צו די גאנצע יסוד, ווייל דתנן, האמיר דאך געלערנט אין א משנה, שאין חטאת ציבור מתה, רבי יהודה אומר תמות, רבי יהודה האלט אז א חטאת ציבור שטארבט יא, פונקט ווי א חטאת יחיד, און ממילא די ערשטע חלק פון די קשיא, איז נישט קיין קשיא אויף רבי יהודה ווייל רבי יהודה איז סתם אזוי נישט מודה דערצו, אבער פון דעסטוועגן, די גמרא ענטפערט נישט דאס, ווייל ווי נישט ווי די צווייטע חלק פון די קשיא איז דאך יא א קשיא, ווי אזוי זאגט רבי יהודה אז א כהן טאמער ער וויל קען ער געבן, ברגע וואס ער געט איז דאך עס געלט פון א יחיד, ווייל לשיטתך, לשיטת רבי יהודה איז ער דאך נישט מחויב, איז עס געלט פון א יחיד, לייגט ער דא קאליע די גאנצע מנחת העומר, און די גאנצע שתי הלחם און די גאנצע לחם הפנים, ווייל מען וואלט דאך עס טאקע געדארפט פארברענען. והוא מותיב לן, און וואס ענטפערט רבי יהודה? רבי יהודה ענטפערט, זו לא נדבת יחיד היא, וואס טייטש אפילו טאקע דער כהן איז נישט מחויב, אבער ווי נישט ווי, ער געט דאך די געלט פארן ציבור, מילא נישט שייך דאס צו רופן געלט פון א יחיד, ווייל ער האט עס געגעבן פארן ציבור, ער האט עס טאקע נישט געגעבן מיט די גאנצע הארץ, אבער ער געט עס פארן ציבור, פארדעם הייסט עס נישט קיין יחיד, פארדעם דארף מען עס נישט פארברענען, און פארדעם זאגט רבי יהודה אז לכתחילה זאגט מען אים געב נישט, אבער טאמער ער האט געגעבן האט ער נישט געטון קיין עבירה, ווייל ווי נישט ווי ס'גייט פארן ציבור. אבער, ואינון מתיבין ליה, וואס ענטפערן די חכמים פאר דעם? זאגן זיי, כיוון שנמסרה לציבור כמי שהיא נדבת ציבור, וואס טייטש, טאמער ביסט גערעכט, דו קענסט נישט מאכן א חילוק און זאגן לכתחילה דארפסטו נישט, פארוואס ווייל ס'איז נישט מיטן גאנצן הארץ, טאמער האסט געגעבן הייסט נישט קיין חוטא, ווייל ווי נישט ווי ער געט'ס פארן ציבור, ס'ארבעט נישט אזוי, טאמער ער געט'ס פארן ציבור, און ווען א מענטש געט עפעס פארן ציבור הייסט עס שוין מער נישט קיין געלט פון א יחיד, אויב אזוי איז אפילו דו זאגסט אז א כהן בעצם איז נישט מחויב צו געבן, אבער וואלסט אים יא געדארפט מחייב זיין צו געבן, פארוואס ווייל פארוואס נישט? ווייל ס'איז נישט קיין נפקא מינה צו ער וויל צו ער וויל נישט מיט די גאנצע הארץ מיט א האלב הארץ, ווי נישט ווי טאמער ס'איז דא א וועג אין די וועלט אז ער קען געבן און ס'זאל נישט קאליע לייגן די קרבן וואלט מען אים אוודאי געדארפט מחייב זיין צו געבן, אזוי זאגן די חכמים צוריק צו רבי יהודה. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא ברענגט יעצט א מחלוקת טאקע צווישן בן בוכרי און רבי יוחנן בן זכאי אין פשט פון א פסוק, שטייט אין פסוק, כתיב, ביי מחצית השקל כל העובר על הפקודים, איז רבי יהודה ורבי נחמיה, איז דא א מחלוקת רבי יהודה רבי נחמיה, חד אמר, כל דעבר בימא יתן, א וואס טייטש כל העובר על הפקודים? כל העובר, ווער ס'איז אריבער דעם ים סוף, ער זאל געבן מחצית השקל, וחרנה אמר, און די אנדערע תנא זאגט, כל דעבר על פיקודייא יתן, אז ווער ס'איז אריבער דארט ביים ציילן, וואס דאס איז נישט שבט לוי, ער דארף געבן מחצית השקל, מילא זאגט טאקע די גמרא מאן דאמר כל דעבר בימא יתן, מסייע לרבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי האלט אזוי, ס'איז א ראיה צו רבי יוחנן בן זכאי, אבער רבי יוחנן בן זכאי האלט דאך אז כהנים זענען מחויב מיט מחצית השקל, און זיי זענען דאך אוודאי אריבער די ים סוף. מאן דאמר כל דעבר על פיקודייא יתן, אבער דער וואס זאגט אז נאר דער וואס מ'האט אים געציילט דארף געבן מחצית השקל, מסייע לבן בוכרי איז א ראיה צו בן בוכרי, ווייל בן בוכרי האלט טאקע אז כהנים זענען פטור פון צו געבן מחצית השקל, און זיי האט מען טאקע נישט געציילט דארט אין מדבר.